ברוך השם מסכת נדרים דף נ ט עמוד א' די ערשטע שורה אויף מתיב רמי בר חמא, רמי בר חמא האט געפרעגט א קשיא, אויף דעם וואס מיר האבן פריער געזאגט אז די גידולין פון היתר זענען מבטל דעם איסור, אזוי האבן מיר דאך געזאגט פריער אז אויב די פרי איז געוואקסן אין זיבעטן יאר איז דאך די פרי אסור, נאכער איז צוגעוואקסן גידולין אין אכטן יאר, איז דער רוב די גידולין זענען געווען מער ווי דער עיקר, זאגן מיר אז די גידולין פון היתר זענען מבטל דעם עיקר וואס ער איז אסור, האט ער געפרעגט א קשיא, האבן מיר געלערנט ביי אונז אין דער משנה מ ז, נ ז, עמוד א', קונם פירות האלו עלי, ער האט געזאגט ער אסר'ט אויף זיך דיע פירות, קונם הם על פי, זאלן זיין אסור אויף מיין מויל, קונם הם לפי, זאגן מיר, ווייל ער האט עס געזאגט מיט א לשון הקדש. האט עס דעם דין ווי הקדש. אסור בחילופיהם איז ער אסור אין דעם אויסבייט פון דעם אז מ'האט פארקויפט די פירות טאר ער נישט הנאה האבן פון די געלט. ובגידוליהם, אויב מען האט פארזייעט די פירות, דאס וואס וואקסט ארויס איז אויך אסור אויף איהם. גידולי הקדש זענען אסור, איז די זעלבע זאך גידולי קונם איז אויכעט אסור. ווי איז אבער ווען ער האט געזאגט שאני אוכל ושאני טועם, ער האט גע'אסר'ט אויף זיך די אכילה, נישט עסן די פירות, ער זאל זיי נישט פארזוכן, ער האט נישט דערמאנט ס'זאל האבן דעם דין ווי הקדש, דעמאלט מותר בחילופיהן, איז ער מותר אז מ'האט זיי אויסבייט פון דעם, אז מ'האט פארקויפט די פירות איז ער מותר אין די געלט, ובגידוליהן, און מ'האט זיי פארזייעט, איז דאס וואס וואקסט ארויס איז ער מותר. ווען איז דאס בדבר שזרעו כלה? אויף אזא זאך וואס בשעת מען פארזייעט עס איז די זרע ווערט פארפוילט פון דער ערד, אבל בדבר שאין זרעו כלה, אבער דבר ווי דער זרע ווערט נישט פארניכטעט, אפילו גידולי גידולין, אפילו מ'האט פארזייט די גידולין און ס'געוואקסן גידולין, שוין די דריטע פרי איז אויכעט אסורין, אסור. זעה איך דאך פון דא אויף אז גידולי היתר זענען נישט מבטל דעם איסור, ווייל אויב איך זאל לערנען גידולי היתר זענען מבטל דעם איסור, פארוואס איז דען אסור די גידולין? ער האט זיך גע'אסר'ט אויף זיך נאר דעם גוף הפרי, אבער נישט די גידולין, איז דאך די גידולין היתר זיכער, זאלן קומען די גידולין און זאלן מבטל זיין דעם עיקר. און ווען איך זעה איך זאג נישט אזוי, איז א סימן אז די גידולין זענען נישט מבטל דעם עיקר,

אבער ס'איז יא גלייך ווי דער רא"ש האט מבאר געווען אז דער עיקר חילוק פון שביעית בזימעדים איז צו דער מענטש האט געמאכט די תערובות צו די תערובות זענען געקומען פון זיך אליין, דא איז דאך אויך דורך די גידולין ווערט עס אליין פון זיך אויסגעמישט. ס'איז נישט גלייך צו מעשר ווייל ביי מעשר ווען ס'איז מחובר לקרקע איז בכלל נאכנישט דא קיין שום איסור. אמר רבי אבא, האט רבי אבא געזאגט פון דא נישט קיין קשיא, לעולם וואלט איך טאקע געזאגט אימער דעם אז גידולי היתר מעלין את האיסור, נאר שאני קונמות, קונמות איז אן אנדער דין, הואיל ואי בעי מיתשיל עלייהו ווען ער וויל גייט ער צו א חכם און ר'איז זיך שואל אויף דעם נדר. איז דאך דא א ברירה אז ס'זאל נישט דארפן צוקומען צו ביטול, ס'דא א ברירה ס'זאל זיין מותר, הוו להו כדבר שיש לו מתירין, האט עס דעם דין בדבר שיש לו מתירין, ס'איז דאך דבר שיש לו מתירין, ואין בטל ברוב, און ס'ווערט נישט בטל לאו דווקא ברוב, אפילו באלף ווערט עס אויך נישט בטל. פרעגט די גמרא, דו זאגסט א זאך וואס א מענטש קען זיך שואל זיין, הייסט דבר שיש לו מתירין, און עס ווערט נישט בטל, והרי תרומה, לאמער זען ביי תרומה, דאי בעי מיתשיל עלה, ער וויל קען ער זיך שואל זיין, כאטש ווען ער איז זיך שואל ווערט עס נאכנישט מותר, עס וועט דאך צוריק בלייבן טבל, אבער פון תרומה גייט עס ארויס ווען ער איז זיך שואל. ובטלי, און עס ווערט בטל, דאס וואס שטייט דא ברוב מעקן אנדערע אויס, ווייל דער שיעור פון ביטול תרומה איז נישט ברוב, נאר עס דארף זיין הונדערט מאל אזויפיל, תרומה ווערט בטל במאה ואחד. דתנן, יעצט גיי איך א ראיה ברענגען אז תרומה ווערט בטל. דתנן האט מען געלערנט סאה תרומה טמאה, א סאה פון תרומה טמאה, שנפלה לפחות ממאה חולין, וואס איז אריינגעפאלן ווינציגער ווי הונדערט חולין, תרקב, ווערט עס פארפוילט. דאס איז נישט די לשון פון דער משנה, כ'מיין די גמרא דער סדר איז מקצר דער לשון פון דער משנה, שטייט דא אין דער משנה תרקב, איז דער רא"ש ברענגט אראפ א ירושלמי וואס די ירושלמי פרעגט לויט רבי יוחנן וואס ער זאגט אז חיטין של תרומה טמאה, מעג מען הנאה האבן פון זיי בשעת שריפה, ווייל כ'האב נישט קיין מורא לתקלה פאר א שטראכלונג טאמער מ'עט קומען עסן זאל מען דא אויכעט עס פארברענען, און בשעת'ן פארברענען זאל איך הנאה האבן, פארוואס שטייט דא דערמאנט תרקב? ענטפערט די ירושלמי, ווייל דימוע ווען עס מישט זיך אויס תרומה מיט חולין איז לייכט פאר מענטשן, איז דא א האב איך טאקע מורא לתקלה, ביי תרומה טמאה האב איך נישט קיין מורא לתקלה, דא האבן מיר מורא. שטייט דא אט הא למאה, ווי איז אז די סאה תרומה טמאה איז אריינגעפאלען הונדערט פון חולין תעלה ווערט עס בטל, זעה איך דאך אז כאטש מען קען זיך שואל זיין דאך זאגן מיר אז עס ווערט בטל. זאגט די גמרא אמרי חזרנו תרומה ווערט דאך נישט בטל נאר דא רעדט זיך בתרומה ביד כהן עסקינן, דא רעדט זיך אז די תרומה איז ביד כהן אין די האנט פון כהן, דלא מצי מיתשיל עלה ער קען זיך ניט שואל זיין, איז דא אין רא"ש צוויי פשטים, איין פשט איז דא אין רא"ש, ווייל עס איז ארויסגעגאנגען פון רשות ישראל, דער איד האט שוין מקיים געווען די מצוה פון נתינה, קען שוין נישט אוועקגיין פון דעם דער שם תרומה דורך שאלה. ר' לעזער ממיץ אבער לערנט, אפילו די תרומה איז ביד כהן, קען זיך דער ישראל אויך שואל זיין, ווייל דער פשט אין גמרא איז דא א, די תרומה ביד כהן, דלא מצי מיתשיל עלה דער כהן קען זיך נישט שואל זיין, פארוואס ווען די כהן האט נישט געוואוסט גערופן דעם שם תרומה, אבער דער איד קען זיך שואל זיין, און דאך כאטש דער איד קען זיך שואל זיין עס מאכן חולין, דאך איז עס דבר שאין לו מתירין, ווייל ס'איז נישט שכיח אז א איד זאל זיך שואל זיין, אבער בזמן שביד ישראל, דעמאלט קען פאסירן דער איד האט דא ביי זיך נישט קיין פירות צו עסן, איז ער זיך שואל, און ער איז מסכן און ער וועט עס עסן. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב ס'זאל אזוי זיין ווי דו זאגסט אז דא רעדט זיך ס'איז ביד כהן, אימא סיפא, זאג די סיפא, אין די סיפא שטייט אם היתה טהורה, אויב ס'איז אריין געפאלן א סאה תרומה טהורה ווינציגער ווי הונדערט סאה, חולין תימכר לכהן, זאל עס ווערן פארקויפט צום כהן, זע איך דאך אז ס'איז נאך נישט דא ביד כהן. אלא זאגט, בישראל שנפלה לו מבית אבי אמו כהן עסקינן, דא רעדט זיך ס'איז נישט ביד כהן, ס'איז ביד ישראל, נאר ביי אזא סארט ישראל, נישט ער האט דאס אפגעשיידט, נאר דער ישראל האט באקומען דאס א ירושה פון זיין זיידע, זיין מאמע איז געוועזן א בת כהן, און זי האט געירשנט דעם טאטן דעם כהן, און יעצט מאכט זי ירשענען צו איר זון וואס ער איז א ישראל, איז דעמאלט אויך קען מען זיך נישט שואל זיין, ווייל מ'האט דאך שוין מקיים געווען די מצוה פון נתינה. אדער ווי ר' אלעזר ממיץ לערנט, ער האט דאך נישט עס געמאכט תרומה, קען ער זיך נישט שואל זיין. פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי אפלערנען? והא קתני סיפא, אין די סיפא שטייט תימכר לכהן, חוץ מדמי אותה סאה, ס'זאל ווערן פארקויפט פאר דעם כהן, נאר מען טאר נישט נעמען קיין געלט פון דעם סאה, ווייל דאס איז תרומה עס באלאנגט נישט צו אים, און אויב ס'זאל זיך רעדן אז ס'איז געפאלן צו אים מבית אבי אמו כהן, איז אפילו די געלט פון די סאה קען ער אויך נעמען, ווייל פון דעם סאה פון תרומה, ווייל ס'איז דאך זיין זאך. אלא זאגט די גמרא אימא, זאל דאס זאגן. איך זאג די סברא וואס כ'האב פריער געזאגט, קונמות הייסט דבר שיש לו מתירין ווייל ער קען גיין צו א חכם זיך שואל זיין אויף דעם נדר. און תרומה כאטש מען קען זיך שואל זיין הייסט עס דבר שאין לו מתירין, וואס איז די חילוק? בשלמא קונמות. בשלמא קונמות, מצוה לאיתשולי עליה, איז דאך א מצוה אז מען זאל זיך שואל זיין משום דרב נתן, צוליב דעם דין פון רב נתן, דאמר רב נתן, רב נתן האט געזאגט, כל הנודר כאילו בנה במה, ווען איינער מאכט א נדר איז גלייך ווי ער האט געבויט א במה, והמקיימו, דער וואס איז מקיים דעם נדר, כאילו מקטיר עליה, איז גלייך ווי ער וואלט מקטיר געווען אויף דער במה א קרבן. וואס איז דער צושטעל וואס מיר זאגן הנודר כאילו בנה במה? וואס פאר א שייכות האט דער איסור פון מאכן א נדר מיט דעם איסור פון בויען א במה, איז דער ר"ן איז עס מסביר פריער דף כב עמוד א' דיבור המתחיל הנודר כאילו בנה במה זאגט ער אזוי, ווייל לכאורה דער וואס מאכט דעם נדר מיינט ער טוט א מצוה, די תורה אסר'ט אים אויף זאכן, און ער אסר'ט זיך אויכעט. זאגן מיר ניין, דו האסט געמאכט א טעות, ס'איז גלייך צו בונה במה, כאטש די תורה הייסט מקריב זיין קרבנות, זאגט די תורה ווי זאל מען מקריב זיין? נאר אין בית המקדש, און מען זאל נישט מוסיף זיין צו בויען א במה און מקריב זיין בחוץ, איז דא אויכעט, כאטש די תורה האט אויף דיך געאסרט זאכן, אבער אויב דו אליין ביסט מוסיף אויף דעם וואס די תורה האט געאסרט, האסטו פושע געווען. ווי דאס לשון ירושלמי איז, לא דיך במה שאסרה תורה, ס'דיר נישט גענוג דאס וואס די תורה האט גע'אסר'ט, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים, און עס פאסט זיך אויך צו זאגן דער לשון ווייל דער נודר איז דאך מתפיס אין א קרבן, אז דער קרבן איז נישט רצוי, איז גלייך ווי ער איז בונה במה, און ער איז מקריב בחוץ. דעריבער זאגן מיר והמקיימו, דער וואס איז מקיים דעם נדר איז זיך נישט שואל אויף דעם נדר, איז גלייך ווי ער האט מקריב געווען אויף דער במה א קרבן און איז חייב משום שחוטי חוץ. הייסט דאס אז דאס שטייט מען זאל זיך שואל זיין, דעריבער הייסט עס דבר שיש לו מתירין. אבער תרומה. מאי מצוה לאיתשולי עלה? וואס פאר א מצוה איז פארהאנען מען זאל זיך שואל זיין אויף תרומה? ס'איז נישטא קיין מצוה דעריבער ווערט תרומה אנגערופן דבר שאין לו מתירין. רש. די ערשטע שורה פון די מיטעלע אין ראש קונם פירות האלו מפורש למעלה, און די משנה מאכט עס מפורש געווען, אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין, אלמא זעט מען דאך אין גידולי היתר מעלין את האיסור, אז די גידולי היתר זענען נישט מבטל דעם איסור, ואי מעלין, אויב כ'וועל זאגן וואס וואקסט היתר איז מבטל דעם איסור.

די קונם איז נישט גלייך אינגאנצן צו שביעית דאיסורה תלוי בקרקע, ביי שמיטה איז דאך דער איסור תלוי אין דער ערד, מכל מקום, תערובתו היא ממילא, דאס וואס מישט זיך אויס די גידולים מיט דעם עיקר דאס קומט פון זיך אליין, ווען די גידולים מתערבים יחד מעצמם, ער האט נישט געטון קיין פעולה ס'זאל ווערן גידולים, די זאך האט פארזייעט, עס איז געקומען שוין ממילא גידולים, ולא דומה למעשר ס'איז נישט גלייך צו מעשר דאין איסורו כלל כשמחובר לקרקע אלא בשעת דיגון, ביי מעשר איז נישטא בכלל קיין חיוב נאר בשעת דיגון ווערט דער חיוב אבער גענטפערט, דעריבער זאגן מיר ביי קונם אז די גידולי היתר זענען נישט מבטל דעם עיקר האסור,

אף על גב דאי מיתשיל כאטש אויב מ'איז זיך שואל הדרא לטיבלה ווערט עס צוריק טבל און ס'איז נישט מותר איז דאך עס נישט דבר שיש לו מתירין ס'וועט סייווי זיין אסור מכל מקום מכלל תרומה יצא על ידי שאלה דורך דעם וואס איך בין זיך שואל וועט עס ווערן אויס תרומה.

שנפלה לפחות ממאה חולין, א סאה פון תרומה טמאה איז אריינגעפאלן ווינציגער ווי הונדערט חולין. תירקב, אין זה לשון המשנה, דא שטייט נישט אין משנה, ודרך הש"ס, דער סדר פון גמרא, לקצר לשון המשנה, ס'איז מאכן קורצער דאס לשון פון דער משנה, ומביא מה שצריך ממנו, ער ברענגט אראפ פון דער משנה וואס ער דארף, נאר פרעגט דער רא"ש א קשיא, והא דלא אמרינן תישרף, פארוואס זאגט מען ס'זאל ווערן פארפוילט? זאל איך זאגן ס'זאל ווערן פארברענט, און בשעת'ן פארברענען וועל איך מעגן פון דעם הנאה האבן, אזוי איז דאך דער דין תרומה טמאה בשעת שריפתן מעג איך הנאה האבן? בירושלמי פריך לה אין ירושלמי פרעגט ער דאס, אליבא דרבי יוחנן דאמר בפרק כל שעה, לויט רבי יוחנן וואס ער זאגט אין פרק כל שעה, דמדליקים בחיטין של תרומה טמאה, אויב כ'האב חיטין ווייץ פון תרומה טמאה מעג איך דאס אנצינדן, כ'מעג הנאה, דלא חיישינן לתקלה, כ'האב נישט קיין מורא לשום תקלה, פארוואזשע שטייט דא אויך תירקב זאל איך אויך זאגן מען זאל עס פארברענען, ומשני ענטפערט דער ירושלמי, דדימוע, אויב עס מישט זיך אויס תרומה מיט חולין, קיל הוא לאינשי, ביי מענטשן איז עס לייכטער, האב איך מורא מענטשן וועלן קומען הנאה האבן בשעת האבן חזון, בוחר חייש לתקלה, דא האב איך מורא לתקלה דילמא אתי למיכל מיניה, אז אין דער צייט וואס ער פארנעמט זיך מיט פארברענען, וועט ער עס קומען עסן.

זאגט דער רא"ש הא דמהדר לקשי' וואס ער גייט נאכזוכן פרעגן די קשיא ולא מקשה פרעגט נישט מן כמה משניות ששנה בהן בפירוש שתרומה עולה באחד ומאה ס'איז דאך דא אסאך ערטער וואס שטייט בפירוש אין די משנה זאל ער פון דארט פרעגן דארט איז דאך לייכטער צו פרעגן משום דכולהו איקא לאוקמינהו בתרומה ביד כהן, די אלע ערטער קאן דאך איינער לערנען עס רעדט זיך תרומה ביד כהן, וואס דעמאלט קען מען זיך נישט שואל זיין דעריבער ווערט עס בטל. אבל הכא דא אסיפא קסמיך אז מ'לאזט זיך אויף די סיפא דעל כרחך לאו ביד כהן היא, איך מוז דאך זאגן אז ס'איז נישט ביד כהן ווייל עס שטייט ימכר לכהן. ענטפער מיר בתרומה ביד כהן דלא מצי לאיתשולי, פארוואס קען מען זיך נישט שואל זיין ווען ס'איז ביד כהן דכיון דיצא מרשות ישראל, ווייל די תרומה איז ארויסגעגאנגען פון דעם רשות פון דעם איד, וקיים בו מצות נתינה, דער איד האט מקיים געווען די מצוה פון געבן, תו לא מצי לאפקועי שם תרומה מינה קען נישט אוועקגיין פון דעם די שם תרומה על ידי שאלה, ער האט שוין אלעס אפגעטון, און האט שוין מער נישט קיין שייכות צו דעם תרומה. והרב רבי אליעזר ממיץ פירש, דלא מצי למישל, שהרי לא קרא עליה הוא שם תרומה, ווייל ער האט נישט גערופן דעם שם תרומה, דאס הייסט, משמע, דער כהן כו', דער כהן קען זיך נישט שואל זיין, אבל ישראל שהפרישה, אבער דער איד וואס האט עס אפגעשיידט, מצי מיתשיל, קען זיך שואל זיין אויף דער תרומה, אפילו דעמאלט ווען די תרומה איז ביד כהן. וצריך לומר לפירושו, מען דארף זאגן לויט דעם פשט פון רבי לייזער ממיץ, דאף על גב דיכול הישראל להחזירה לחולין, כאטש דער איד קען זיך דאך שואל זיין, דאך זאגן מיר אז ווען ס'איז ביד כהן, הוה ליה דבר שאין לו מתירים, הייסט עס דבר שאין לו מתירים,

אין די ספר. ווי קאנסטו זאגן אז סרעדט זיך די תרומה איז געווען ביד כהן אין די סיפא שטייט אם היתה טהורה אז סגעווען תרומה טהורה וואס וואס האט זיך אויסגעמישט א סאה תרומה טהורה מיט ווינציגער ווי הונדערט חולין איז א ישראל קען עס נישט עסן ווייל די תרומה ווערט נישט בטל אבער תימכר לכהן אלמא זעמער דאך אכתי לאו ביד כהן איז נאכנישט דא ביד כהן איז נישט געווען. ענטפערט אים אפ די גמרא אז דא רעדט זיך בישראל שנפלו לו מבית אבי אמו כהן עסקינן פרעגט מען די קשיא שטייט דאך ווייטער תימכר לכהן חוץ מדמי אותה סאה אז די געלט נעמען פאר דעם סאה תרומה זאל מען נישט ואם נפלו לו, אויב ס'איז אים געפאלן די תרומה מבית אבי אמו כהן, פון דעם זיידן וואס כ'איז א כהן, ווערט דאך די תרומה ממונו של ישראל, אפילו דמי אותה סאה יכול ליקח, אפילו די געלט פאר דעם סאה קען ער אויך נעמען, דשלו הוא, ס'איז זיינס, די סאה האט ער באקומען בירושה. אלא דארפסט זאגן אזוי, בשלמא קונמות מצוה לאיתשולי עליהן, דעריבער נקרא דבר שיש לו מתירין, דסתמייהו עומדין לישאל, סתם קונמות וועט מען שואל זיין ווייל עס איז דאך דא א מצוה מען זאל זיך אויף דעם אויך שואל זיין, אבער תרומה וואס פאר א מצוה איז דא מען זאל זיך שואל זיין, דעריבער ווערט סתם תרומה אנגערופן דבר שיש לו מתירה.

מתעשרת לפי כולה. יעצט דארף מען מעשר'ן נישט בלויז וואס איז געווארן נתוסף, למשל יעצט איז דא צוואנציג פונט, זאג איך נישט איך זאל נאר מעשר'ן ניינצן פונט, פארוואס ווייל איין פונט איז דאך שוין דא פון פריער וואס מען האט עס געמעשר'ט, ניין, נאר מען דארף מעשר'ן לפי כולה פאר די גאנצע צוואנציג פונט. יתיב רבה וקאמר להא שמעתא, רבה האט געזאגט די הלכה, אמר ליה רב חסדא האט רב חסדא געזאגט צו רבה, מאן צאית לך ולרבי יוחנן רבך, ווער וועט דיר פאלגן, ווער וועט פאלגן דיין רעבן רבי יוחנן, היתר שבהן להיכן הלך, די פונט וואס איך האב פארזייט איז דאך שוין די פונט. געוועזן, אזעלכע וואס מ'האט פון דעם אראפגענומען תרומות ומעשרות, ווי איז אוועק דער היתר? ער האלט אז די גידולים זענען נישט מבטל דעם עיקר, אויב דער עיקר איז א היתר'דיגער בלייבט ער ווייטער היתר'דיג. אמר ליה האט ער אים געזאגט, מי לא תנן דכוותה, האבן מיר דען נישט געלערנט א ענליכע זאך, אז איך זאג דער היתר ווערט בטל? האבן מיר געלערנט. בצלים, ציבל וואס זענען געוואקסן אין זעקסטן יאר, די יאר וואס איז פארן שמיטה, שירדו עליהם גשמים, אין שמיטה יאר אין זיבעטן יאר האט אויף זיי גערעגנט וצמחו און זיי האבן געשפראצט, איז מיר יעצט א ספק צי זיי זענען אביסל צוגעוואקסן, אין שמיטה וועט זיין די גידולים איסור'דיגע, אדער ס'איז נישט צוגעוואקסן, איז דער דין אזוי, אם היו עלין שלהן שחורין אסור, אויב די בלעטער וואס זענען פריער געווען גרין זענען יעצט געווארן שווארץ איז עס אסור, פארוואס איז עס אסור? ווייל ס'איז דאך א פאקט, ווען די ציבל טוען וואקסן איז די בלעטער זייערע ווערן שווארץ און זיי שפרייטן זיך אויס, איז אויב איך זעה די בלעטער זענען שווארץ איז אבער זיכער אז ס'איז צוגעוואקסן, און די גידולי איסור אסר'ן דעם עיקר בתוספת כל שהוא. הוריקו, די בלעטער זענען נאך אזוי גרין ווי פריער, מותרין, איז מותר. פרעג איך דיר, וכי שחורין אמאי אסורין, דעמאלט די בלעטער זענען שווארץ, פארוואס זאל עס זיין אסור? לימא היתר שבהן להיכן הלך, זאגט די היתר שבהן, דאס וואס איז געוואקסן אין זעקסטן יאר, דאס איז דאך היתר, ווי איז דאס אוועקגעגאנגען? אמר ליה, האָט ער צו אים געזאָגט, ניין, ס'איז דאָ נישט קיין ראיה, אַז איך זאָג נישט היתר שבהן להיכן הלך, מי סברת, דו מיינסט על עיקר קתני, דו מיינסט אַז דאָס וואָס שטייט אסורים, דאָס גייט אַרויף אויף דעם עיקר? ניין, דאָס גייט נישט אַרויף אויף דעם עיקר, אתוספת קתני אסורין, דאס גייט ארויף אויף דעם תוספת, אז די תוספת איז אסור, איז לכאורה, קאן איך דאך נישט דערקענען וועלכע ס'איז די תוספת און וועלכע ס'איז דער עיקר, נאר מיינט צו זאגן אויב ס'איז ניכר דער עיקר צווישן תוספת איז ער מותר, און ווייל ס'מישט זיך אויס, און ס'איז נישט קאנטיג וועלכע איז דער עיקר וועלכע איז דער תוספת, אויב דאס מישט זיך אויס מיט אנדערע, דארף ער נישט מבטל זיין דעם תוספת, ס'איז נאר גענוג אז זאל מבטל זיין דעם עיקר. דא זאגט דער רא"ש קאן איך פרעגן א קשיא וואס מיר האבן פריער געלערנט דף נ"ח עמוד ב, גלייך אין אנפאנג כמעט, המנכש בחסיות שטייט דארט עם ישראל חשוד

די לעצטע שורה, היתר שבהן להיכן הלך ולית ליה, ער האלט נישט די גידולין מבטל את העיקר, ער האלט נישט אז דאס וואס וואקסט ארויס באיסור זאל מבטל זיין דעם עיקר, עמוד ב' וואס מי סברת על עיקר קתני, אתוספת קתני, דאס גייט ארויף אויף דעם תוספת. אז דער תוספות איז אסור ווען ס'איז געוואקסן זיבעטן יאר, ואם היה ניכר עיקר בין התוספות, אויב דער עיקר וואלט געווען קענטיג צווישן תוספות היה מותר וואלט געווען מותר, ואם נתערב באחרים, אויב עס מישט זיך אויס דער עיקר מיטן תוספות מיט אנדערע, אין צריך לבטל אלא לתוספות, דארף איך נאר מבטל זיין די תוספות, אבער דער עיקר ווערט נישט גע'אסר'ט. רב מרדכי לייב שיך האט געוואלט פרעגן א קשיא מההיא דמנכש פון די משנה פון מנכש דחזינן וואס דארט זעען מיר דגידולי היתר מעלין את האיסור והכל מותר די גידולי היתר זענען מבטל דעם איסור און אלעס איז מותר דארף דאך דא אויך זאגן די זעלבע זאך אז די גידולי איסור זאלן טוהן אסר'ן דעם עיקר. פרעגט די גמרא אי הכי. אויב אזוי אז דו זאגסט אז אויב ס'איז געווען עלין שחורים איז נאר וועלכע זאך אסור נאר די גידולים אבער דער עיקר נישט, מאי אתא רבן שמעון בן גמליאל למימר? וואס איז די חידוש וואס ווייזט אויס נאר רבן שמעון בן גמליאל זאגט עס?

ווייזט אויס פון דער גמרא אז נאר רבי שמעון בן גמליאל זאגט דאס, אז ס'קען זיין א טייל איז היתר און א טייל איז איסור אין דעם זעלבן געוויקס, דער תנא האלט דאך אויך אזוי, אז די גמרא זאגט דארטן רבי שמעון בן גמליאל אומר, ווייזט אויס נאר ער זאגט עס, דער תנא זאגט דאך עס אויכעט. רבו, תנא קמא נמי הכי אמר, אונזער תנא, דא מיינט מען נישט די תנא קמא פון רבי שמעון בן גמליאל, נאר דער תנא וואס מ'האט פריער דערמאנט, דער תנא וואס רעדט זיך אין דער ברייתא פון בצלים שירדו עליהם גשמים זאגט דאך אויך אזוי. ענטפערט די גמרא, כולה מתניתין רבן שמעון בן גמליאל קתני לה, אומעדום וואו דו וועסט טרעפן. א משנה צו א ברייתא וואס ער זאגט די סברה אז איסור און היתר וואקסן צוזאמען, זאלסטו וויסן זיין אז דאס זאגט רבן שמעון בן גמליאל. ועד כאן לא שמעת ליה לרבן שמעון בן גמליאל דלא קא טרח, ווי דער ראש לערנט אז דאס איז נאך א תירוץ. ווען האסטו געהערט אז רבן שמעון בן גמליאל לערנט אז ס'וואקסט אויף איין ארט איסור און היתר און איז נישט מבטל איינס דעם אנדערן, דאס איז נאר גערעדט געווארן דלא קא טרח, דעמאלט זאגט ער זיין דין ווי ער האט זיך נישט באמירט, אבל היכא דקא טרח בטיל ברובא, אָבער דאָרט, װוּ ער האָט זיך מטריח געװען, למשל, בײַ די בצלים, װאָס ער האָט זיך מטריח געװען זײ צו באַזײען, האָבן די חכמים חס געװען אױף זײַן טירחה, און זײ האַלטן, אַז ס'איז מבטל אײנס דעם אַנדערן. טאַקע דאָרטן, בײַ רעגן, װאָס ער האָט זיך נישט באַמיט, ס'װאַקסט פֿון זיך אַלײן דער איסור און דער היתר, ער האָט נישט געטאָן קײן מעשׂה מבטל צו זײַן. זאגט ער איינס איז נישט מבטל דעם אנדערן, איז ס'א פארקערטע סברא, פריער האבן מיר דאך געהאט אין גמרא די סברא אז ס'איז א חילוק צווישן צו ס'איז איסורו על ידי קרקע ער טוט נישט קיין מעשה, צו דארטן ווי ער טוט א מעשה, און מ'האט געלערנט פשט ווייל דארט ווי ער טוט א מעשה האט דער רא"ש געזאגט איז דומה למבטל איסור בידים. דא לערן איך אז די חכמים האבן חס געווען אויף זיין טרחה. פרעגט די גמרא, וכל היכא דקא טרח בטיל ברובא, דו זאגסט אז דארט ווי דער מענטש האט געהאט א טרחה איז מען חס אויף זיין טרחה און ס'בטל ברוב, איך דארף פרעגן א קשיא, והרי ליטרא מעשר טבל, מיר האבן עס פריער געלערנט, דף נ"ח עמוד ב', ער האט ליטרע. פירות וואס ס'וועגן א ליטרע, מעשר, פון מעשר ראשון, אבער טבל. מ'האט נאך פון דעם נישט אראפגענומען קיין תרומת מעשר, ווען מ'גיט דעם מעשר ראשון צו דעם לוי, דארף דער לוי דאך געבן מעשר מן המעשר צו דעם כהן, מ'האט עס נאך נישט געגעבן. האבן מיר דאך געלערנט וקתני שטייט ואותה ליטרא מעשר עליה איז גורס דער ב"ח ממקום אחר לפי חשבון, ווייל מען האט נאך פון דעם נישט געגעבן קיין מעשר מן המעשר, דארף ער גיין אפשיידן ממקום אחר, פון אן אנדער ארט, פון אזעלכע פירות וואס זיי זענען מעשר ראשון, און מען האט נאך פון זיי נישט אפגעשיידט קיין תרומת מעשר, דארף ער פון יענע געבן אויף דעם פאר דעם תרומת מעשר זע איך טאקע אז כאטש ער האט זיך מטריח געווען מיטן פארזייען, דאך זאגן מיר אז עס ווערט נישט בטל, נאר מען דארף געבן תרומת מעשר פון דער ליטרא וואס מען האט פארזייעט, פאר דער ליטרא וואס מען האט פארזייעט דארף מען געבן תרומת מעשר, אזוי שטייט דאך ואותה ליטרא מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון, ענטפערט די גמרא, שאני גבי מעשר. ביי מעשר איז א אנדער זאך. דאמר קרא, שטייט אין פסוק עשר תעשר. זאגן מיר את כל תבואת זרעך, מען דארף אלעס מעשר'ן. דאס הייסט אז איך האב פארזייעט א כור און איך נעם יעצט אראפ זעכציג כור, דארף איך נישט בלויז מעשר'ן דעם כור וואס איך האב פארזייעט, די נײַן און פֿופֿציק כור, די איבריגע, נאר דעם דארף איך וואס איך האב פארזייעט דארף איך אויך מעשר'ן. והיתרא זרעי אינשי, בהיתר איז דער סדר צו פארזייען, זאגן מיר ער זאל נישט אראפרעכענען פון דעם חשבון די תבואה וואס ער האט פארזייעט, וואס די תבואה האט מען שוין געהאט אפגעשיידט תרומות ומעשרות, נאר איך זאג דאס גייט אויך צוריק לטבל, דאס איז דווקא גערעדט געווארן בהיתר, אבער איסורא לא זרעי אינשי, איסור וואס מענטשן פארזייען ניט, בלייבט דאס אזוי ווי עס איז געוועזן פריער, דא אויך ביי די ליטרא בצלים איז דאך איסור וואס מ'האט נישט געהאט אפגעשיידט פון דעם קיין מעשר מן המעשר, זאג איך נישט אז ס'איז הדרא לטיבלא, נאר עס בלייבט אין דעם מצב אזוי ווי עס איז געווען פריער. גופא, מיר האבן פריער געלערנט אמר רבי חנינא תריתאה אמר רבי ינאי בצל של תרומה שנטעו, א ציבל פון תרומה וואס איך האב עס פארפלאנצט, ורבו גידוליו על עיקרו, און דאס וואס איז שפעטער ארויסגעוואקסן איז געוועזן מער ווי דער עיקר מער פון דעם וואס איך האב פארזייעט, מותר. מעג א זר דאס עסן? ווייל איך זאג, די גידולים זענען מבטל דעם עיקר. זאגט די גמרא, למימרא קומט דאך אויס, דגידולי היתר מעלין את האיסור, אז די גידולים וואס זענען היתר, זיי זענען מבטל דעם איסור. והתנן, מיר האבן דאך געלערנט גידולי תרומה, תרומה, אז כ'האב פארזייט תרומה, דאס וואס וואקסט שפעטער ארויס האט אויך דעם דין פון תרומה, און א זר טאר עס נישט עסן, אז די גידולי היתר זענען נישט מבטל דעם איסור.

און רבו גידוליו על עיקרו מיינט מען, דער עיקר איז דאך גידולים, ורבו גידוליו אויב די גידולי גידולים זענען געווען מער ווי די גידולים. פרעגט די גמרא, אויב אזוי אז דא א גייט ער מיר דערציילן אז די גידולי גידולים זענען מבטל די גידולים, הא נמי תנינא, דאס האבן מיר דאך אויך געלערנט גידולי גידולים חולין, אז איך האב פארזייט א בצל של תרומה, איז די גידולים וואס זיי וואקסן ארויס האבן אויך דעם דין פון תרומה, ווי נאכדעם איך גיי איך פארזיי די גידולים, איז דאס וואס וואקסט שפעטער די גידולי גידולים איז חולין, וואס גייט ער מיר דערציילן רבי ינאי א זאך וואס שטייט אין דער משנה? זאגט די גמרא, הא קא משמע לן, דאס גייט ער אונז דערציילן, אפילו בדבר שאין זרעו כלה, דא א רעדט זיך דאך ביי א בצל, וואס א בצל איז דאך די סיד, ווערט נישט גענדיגט, ס'ווערט נישט פארניכטעט, דאך איז דער דין, גידולי גידולים מותר. ווען נישט רבי ינאי וואלט איך געזאגט דאס וואס שטייט אין דער משנה גידולי גידולים מותר מיינט מען ביי דבר שזרעו כלה, למשל ביי תבואה, ווען איך טו עס פארזייען אין דער ערד ווערט עס פארפוילט, אבער דבר שאין זרעו כלה וואלט איך געוואלט מיינען די גידולי גידולים זענען אסור, דארף מיר רבי ינאי דערציילן אז ס'איז נישט אסור. פרעגט די גמרא, ווי קאנסטו אזוי זאגן אז דבר שאין זרעו כלה זאל זיין גידולי גידולים מותר, והתנן מיר האבן דאך געלערנט הטבל, טבל הייסט מען האט נישט אפגעשיידט פון דעם קיין תרומות ומעשרות, די טייטש פון ווארט טבל איז דער מאירי אין פסחים זאגט דריי טייטשן, אדער ס'איז א צוזאמענשטעל פון צוויי ווערטער, טב לא, ס'איז נישט גוט, א צווייטע טייטש זאגט ער, טבלא.

אבל דבר שאין זרעו כלה, אבער אזא איין זאך וואס דאס וואס מען פארזייט אין די ערד בלייבט, דאס ווערט נישט געענדיגט, גדולי גדולין אסורין איז גדולי גדולין אויכעט אסור, איז אויב איך זע אז טבל, וואס טבל איז דאך לייכטער פון תרומה, ווייל גדולי תרומה בדבר שזרעו כלה איז אסור, און גדולי טבל בדבר שזרעו כלה איז דאך מותר, הייסט עס איז תרומה הארבער ווי טבל, טבל איז לייכטער, און דאך זע איך ביי טבל אז גדולי גדולין בדבר שאין זרעו כלה איז אסור, איז דאך אוודאי און אוודאי ביי תרומה וואס איז הארבער.

דרבו גידולים על עיקרו אז ס'האט זיך געמערט די גידולים אויף דעם עיקר מותר אז דאס איז מותר קא משמע לן דאס אויך גייט ער מיר דערציילן דאס וואס מיר זאגן גידולי גידולים איז אסור רעדט זיך אז ס'האט זיך נישט געמערט אבער רבו אז די גדולים זענען געווען מערער, דעמאלט וועט זיין דער דין אז גדולים וועט אויך זיין מותר, די גדולים וועלן אויך מבטל זיין דעם עיקר, ווייל גדולי היתר מעלין את האיסור, דאס וואס דו טרעפסט גדוליו איז אסור צו גדולי גדוליו איז אסור, מיינט מען אז דער היתר איז נישט געוועסן מערער ווי דער איסור.

אז די גדולים האבן דעם זעלבן דין ווי דער עיקר, והרי הם כמותו, און די גדולים האבן דעם זעלבן דין ווי דער עיקר, איז דאך די גדולים אליין אסור'דיגע, והיאך מעלים, פארוואס זאגן מיר אז די גדולים זענען מבטל דעם איסור? ענטפערן מיר, בגדולי גדולין עסקינן, כי אמר רבי אמי, ווען האט רבי אמי געזאגט

פרעגט מיר אויף דעם א קשיא הא נמי תנינא, און דאס האב איך דאך אויך געלערנט, גדולי גדולין חולין, כלומר דלא הוי תרומה. דער ר"ן געבט דא א באווארענונג, נישט די טייטש עס איז חולין, חולין ווערט דאך אנגערופן אז עס איז שוין אראפגענומען די תרומות און מעשרות. מיהו זאגט ער טבל הוי, טבל איז עס, נאר דער עיקר גיי איך זאגן אז עס איז נישט קיין תרומה.

דאס איז די לעצטע ארבעט וואס מען טוט ביי די תבואה, אסור לאכול ממנו עראי, טאר מען נישט עסן פון דעם עראי'דיג, אם זרעו וגדל אז עס האט געוואקסן. פון דעם וואס מען האט פארזייט די גידולין מותרין לאכול מהן עראי, מעג מען עסן פון דעם עראי, כל זמן שלא הוקבע למעשר, כל זמן ס'איז נישט געווען קיין גמר מלאכה, און לא הוקבע למעשר מעג מען עסן עראי. אבל דבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין לאכול מהן עראי אפילו קודם עשה מירוח, אפילו פארדעם וואס מען האט עס געמאכט פון דעם א פייל און אפגעגלעט, מפני אותו טבל שנתמרח כבר, צוליב דעם טבל וואס איז געווארן דורכגעווינטשאפלט, געמאכט די כרי וויל מען טייטשן נתמרח, המעורב בהן, אז איך זעה גידולי גידולים פון טבל איז אסור, וכל שכן גידולי גידולים של תרומה, בדבר שאין זרעו כלה שאסורין, ווייל מיר ווייסן דאך שטענדיג איז תרומה הארבער פון טבל. ווייל ביי טבל דבר שזרעו כלה זענען די גדולים מותר און ביי תרומה איז אסור, איז אויב איך זעה גדולי גדולים ביי דבר שאין זרעו כלה איז ביי טבל אסור, איז דאך אוודאי און אוודאי ביי תרומה אסור. הכי גרסינן,

אז ס'איז אסור. אבל הכא גבי בצל של תרומה, דא ביי דעם דין פון בצל של תרומה, מיירי רעדט זיך דאך כגון שרבו גדולי גדולים על הגדולים, און אויב די גדולי גדולים זענען מער ווי די גדולים איז מותר, ווייל מיר האבן דאך א כלל אז היתר מעלה את האיסור. והקשה הרשב"א ז"ל דער רשב"א האט געפרעגט מעיקרא כי אקשי ליה תנינא ווען ער פרעגט די קשיא מיר האבן שוין געלערנט גדולי גדולין חולין הוה ליה לאקשויי אדרבה ער פרעגט אים א קשיא נישט אויפן דין נאר ער פרעגט אים א פשיטא האט זיך געקאנט פרעגן א שטארקערע קשיא פארוואס זאל עס זיין מותר דהא בצל אין זרעו כלה. בצל, ווען מען טוט עס פארזייען אין דער ערד, איז דאך נישט זרעו כלה, בלייבט דאך נאך איבער דאס וואס מען האט פארזייט, ותנן, מיר האבן געלערנט דבדבר דאין זרעו כלה, גידולי גידולין אסורין, איז דאך שוין א שטארקערע קשיא, וואס אז מיר אפשלאגן דעם דין. ותירץ האט רשב"א פארענטפערט דהכי קאמר אזוי צו טון, אי אמרת דבצל דנקט רבי ינאי, לאו דווקא, איך וועל זאגן וואס ער כאפט אן בצל לאו דווקא אז ער מיינט נישט צו זאגן עס רעדט זיך דבר שאין זרעו כלה אלא לדמיון בעלמא נקט איך וויל נאר געבן א דעם א דמיון וכי קאמר מותר בדבר שזרעו כלה אויב איך וועל זאגן אז ס'איז מותר מיינט מען בדבר שזרעו כלה תנינא, אויב כ'וועל זאגן אז דאס וואס רבי ינאי זאגט מותר רעדט זיך בדבר שזרעו כלה ווייל בצל לאו דווקא, פרעג איך די קשיא תנינא, האמער דאך שוין געלערנט א דבר שזרעו כלה איז מותר. משום הכי קאמר ליה דבדווקא נקטיה לאשמועינן אפילו דבר שאין זרעו כלה, ווי גייט מען דערציילן אפילו דבר שאין זרעו כלה איז גידולי גידולין מותר, דרך ארץ בלייבט נישט אי די וואס דבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין איז אסור, משני לויט א רענטשער טערעין איז ברבו גידוליו, גידולי גידולין, האבן זיך געמערט על הגידולין קאמר דמותר, נאר דארטן זאגן מיר עס איז מותר. הדרן עלך הנודר מן הירק, הדרן עלך הנודר מן הירק.